מהאלט די גמרא דף יב צען שורות פון אויבן, ס'איז געשטאנען אין די משנה בית הלל אומרים אז די שיעור כסף פאר קידושין איז א פרוטה ובשווה פרוטה. סבר רב יוסף למימר רב יוסף האט געטראכט צו זאגן אז ווען די משנה זאגט פרוטה פרוטה כל דהו ס'איז נישט דא קיין געוויסע סכום וויפיל משקל די פרוטה דארף וועגן, וואס פאר א שווי ס'האט, טאמער ס'הייסט א פרוטה בכל מקום וואס מ'רופט אן א פרוטה דאס איז גענוג פאר קידושין, זאגט רש"י כל מה שהדורות משנים את המטבע פעמים שפוחתין פעמים שמוסיפין, יעדע דור האט זיך זיין משקל וויפיל ס'הייסט א פרוטה, טאמער ס'הייסט א פרוטה דאס איז א קליינע מטבע האט עס א דין פון כסף און ס'העלפט. אמר ליה אביי ווי אזוי קענסטו זאגן אז עס איז נישט דא קיין געוויסע סכום קצוב וויפיל ס'דארף זיין והא עלה קתני אויף די משנה שטייט דאס וואס בית הלל זאגן פרוטה ושווה פרוטה פירט אויס די משנה וכמה היא פרוטה אחד משמונה באיסר איטלקי שטייט דאך קלאר אין די משנה אז ס'איז דא א סכום קצוב וויפיל די פרוטה דארף דארף דארף וועגן ס'איז אזא חשבון וואס איז א אכטל פון איסר איטלקי איסר איטלקי איז א זילבערנע מטבע און די פרוטה של נחושת איז ווערט וויפיל ס'איז ווערט א אכטל פון א פון א איסר איטלקי, ממילא עס איז נישט סתם יעדע דור וויפיל ס'איז א פרוטה, ס'מוז שטימען אז ס'איז די שוויות פון א אחד משמונה באיסר איטלקי. זאגט די גמרא ס'איז נישט קיין ראיה, וכי תימא, דאס וואס די משנה זאגט אחד משמונה הני מילי בדורו של משה, אין די דור פון משה רבינו דעמאלטס איז נישט געווען קיין פרוטות פון נחושת, איז דעמאלטס האט מען געזאגט זאגט די משנה אין די דורו של משה וויפיל איז געווען די שיעור פון פרוטות, ס'דאך נישט געווען קיין פרוטות פון נחושת, איז וואס איז געווען די שיעור וואס מ'קען נוצן פאר קידושין, ס'איז געווען אחד משמונה באיסר איטלקי. אבל הכא. אבער היינט וואס איז דא פרוטות כדחשבה להו לאינשי וואס מענטשן רעכענען אז דאס איז א פרוטה איז דאס נקבע דאס איז די שיעור פון פרוטה ס'מוז נישט זיין דווקא אחד משמונה איי די משנה זאגט אחד משמונה די משנה וויל זאגן וואס איז געווען בימות משה פרעגט די ריטב"א וואס איז מיר נוגע וואס איז געווען בימות משה מאי דהוה הוה היינט איז דאך נישט בימות משה איז וואס איז דאס נוגע זאגט ער ס'איז נוגע טאמער ס'איז א מקום וואו ס'איז נישט דא א מטבע וואס הייסט פרוטה און מ'וויל מקדש זיין איז די קלענסטע סכום כסף ס'מוז זיין ווערט אחד משמונה באיסר איטלקי, אבער טאמער ס'איז דא מטבע וואס הייסט פרוטה און מענטשן באנוצן זיך מיט דעם מטבע, איז דאס גוט. פרעגט די גמרא, וויאזוי קענסטו מיר זאגן אז די שיעור פון פרוטה איז טאקע דווקא אחד משמונה באיסר איטלקי? והא כי אתא רב דימי אמר, שיער רב סימאי בדורו כמה היא פרוטה, און נאכאמאל, וויאזוי קענסטו, פארקערט, וויאזוי קענסטו מיר זאגן אז די שיעור פרוטה איז כל דהו? והא כי אתא רב דימי אמר, שיער רב סימאי בדורו רב סימאי, ס'איז געקומען פאר אים א שאלה, איינער האט מקדש געווען א אישה מיט א פרוטה, וואס מען האט דעמאלטס גערופען א פרוטה, און ער איז געגאנגען און האט משער געווען וויפיל די פרוטה איז געווען ווערט, כמה היא פרוטה, אחד משמונה באיסר איטלקי, ער האט געזען ס'איז נישט ווערט געווען אחד משמונה, האט ער גע'פסל'ט די קידושין. זעהט מען אז א פרוטה מוז זיין קצוב, ס'מוז האבן די סכום פון אחד משמונה באיסר איטלקי, ס'איז נישט סתם כל דהו, און די זעלבע זאך וכי אתא רבין, רבין געקומען פון ארץ ישראל, אמר, האט ער געזאגט אז רבי דוסתאי ורבי ינאי ורבי אושעיא שיערו כמה הוה פרוטה, אויך ס'איז געקומען א מעשה, איינער האט מקדש געווען מיט א פרוטה, און זיי האבן משער געווען צו זען צו ס'איז געווען אחד משישה באיסר איטלקי, מ'וועט שפעטער זאגן וואס איז די מחלוקת אחד משמונה אחד בשישה, על כל פנים זעט מען אז די שיעור פון איסר איטלקי דאס איז א ערנסטע שיעור און ס'איז נישט סתם א פרוטה כל דהו. אמר ליה רב יוסף, טאמער דו זאגסט מיר אז ס'איז טאקע א סכום קצוב און ס'מוז זיין אחד משמונה באיסר איטלקי, אי הכי, היינו דתנינא וואס איז פשט, שטייט דאך א משנה, ס'איז דא א הלכה אז ווען א מענטש איז מועל בהקדש, ער האט הנאה פון א חפץ של הקדש, איז טאמער די הנאה איז א הנאה פון שווה פרוטה, איז ער א מועל בהקדש, און בשוגג ברענגט מען א קרבן אשם, א קרבן אשם איז א בהמה וואס איז ווערט לכל הפחות צוויי סלעים, די די משנה ברענגט ארויס די חומר פון עבירה, טאמער א מענטש איז נהנה אפילו א שווה פרוטה, מוז ער ברענגען אזא בהמה וואס איז ווערט צוויי סלעים, וואס איז אסאך אסאך מער פון א פרוטה, די לשון המשנה איז צא וחשוב, כמה פרוטות בשני סלעים, ער האט דאך הנאה געהאט איין פרוטה, דארף ער ברענגען שני סלעים, וויפיל פרוטות איז דא אין צוויי סלעים, יותר מאלפיים. לכאורה, טאמער דו זאגסט מיר אז פרוטה מיינט אחד משמונה באיסר איטלקי, איז וואס מיינט דאס אז אין יעדע צוויי סלעים איז דא יותר מאלפיים פרוטות? טאמער דו זאגסט מיר אז פרוטה איז אחד משמונה באיסר איטלקי, איז נישט דא אזויפיל פרוטות אין שני סלעים, השתא אלפיים לא הוה, יותר מאלפיים קרי להו, אפילו אלפיים פרוטות איז נישט דא, וויאזוי קענסטו מיר זאגן אז ס'איז נאך דא יותר מאלפיים? אלא מאי, ס'איז נישט קיין סכום פון אחד משמונה באיסר איטלקי, יעדע מדינה וואס איז ביי זיי די קלענסטע מטבע וואס הייסט וואס הייסט פרוטה איז גוט, אויב אזוי קען זיין דאס איז אזא סארט מטבע אז ס'איז דא צוויי טויזנט פון זיי אין צוויי סלעים, זאגט די גמרא דאס איז נישט קיין ראיה, ניין לעולם קען זיין ס'איז אחד פון שמונה איסר איטלקי, איי פרעגסטו מיר ס'שטייט יותר מאלפיים? אמר ליה ההוא סבא אנא תנינא לה קרוב לאלפיים, איך האב געהאט א אנדערע גירסא, ביי מיר איז געשטאנען נישט אז ס'איז דא מער פון אלפיים, נאר ס'איז דא קרוב לאלפיים, אסאך ווייניגער. אויב אזוי קען זיין ס'איז אחד משמונה. פרעגט די גמרא סוף סוף אפילו דו זאגסט מיר קרוב לאלפיים שטימט עס אויך נישט, ווייל אחד משמונה באיסר איטלקי איז א גרעסערע סכום, און טאמער איך מאך די חשבון וועט אויסקומען אלפא וחמש מאה ותלתין ושיתא הוא דהויין. ווען דו ווילסט מאכן א חשבון טאמער א פרוטה איז אחד משמונה באיסר איטלקי, וועט אויסקומען אז ס'איז דא הונדערט צוויי און נײַנציק פרוטות אין א דינר, און ממילא לויט די חשבון וועט אויסקומען אז אין יעדע צוויי סלעים קומט אויס א טויזנט פֿינף הונדערט זעקס און דרײַסיק פרוטות. איז אויב אזוי וויאזוי זאגט אפילו וואס מיר זאגן אז ס'איז קרוב לאלפיים שטימט עס אויך נישט, ווייל לויט די חשבון פון אחד משמונה באיסר איטלקי וועט אויסקומען אז ס'איז דא פֿופֿצן הונדערט זעקס און דרײַסיק פרוטות אין שני סלעים, וויאזוי זאגסטו קרוב לאפיים? ס'איז ווייט פון קרוב לאלפיים. זאגט די גמרא ניין דאס הייסט קרוב לאלפיים, כיוון דנפקא ליה מפלגא קרוב לאלפיים קרי ליה, זאגסט מיר עס איז דא פופצן הונדערט זעקס און דרייסיג, מען האלט שוין פופצן הונדערט איז שוין אין די צווייטע חלק פון די צווייטע טויזנט, האלב פון טויזנט איז פינף הונדערט, דו האסט מער פון די פינף הונדערט, ממילא רופט מען עס שוין אן צוויי טויזנט.

פון פרוטה, איינער זאגט די פרוטה איז א גרעסערע משקל, ס'איז אחד משישה, און די אנדערע זאגט ס'איז א קלענערע משקל ס'איז אחד משמונה. אמר אביי לרב דימי, לכאורה נימא את ורבין בפלוגתא דהני תנאי קא מיפלגיתו, ס'איז א מחלוקת תנאים, דתניא, תנא קמא האלט, פרוטה שאמרו חכמים איז אחד משמונה באיסר איטלקי, וואס איז די חשבון? ווייל שש מעה כסף איז א דינר, א מעה איז שני פונדיונים, א פונדיון איז שני איסרים, א איסר איז שני מסמסים, א מסמס איז שני קונטרונקין, און א קונטרונק שתי פרוטות, נמצא פרוטה אחד משמונה באיסר איטלקי, ווייל זאגסט דאך אז יעדע איסר איז צוויי מסמסים, א מסמס איז צוויי קונטרונקין, קומט אויס פיר קונטרונקין אין א איסר, צוויי פרוטות אין א קונטרונק קומט אויס אכט פרוטות אין א איסר, טאמער ס'דא אכט פרוטות אין א איסר איז אחד משמונה באיסר איטלקי. און די חשבון איז אויך אז ס'דא פיר און צוואנציג איסרין אין א דינער, ווייל זעקס מעה כסף איז א דינער, און א מעה איז צוויי פונדיונים און א פונדיון איז צוויי איסרים, קומט אויס אז יעדע מעה איז פיר איסרים, ס'איז דא זעקס מעה אין א דינער, איז זעקס מאל פיר איז פיר און צוואנציג, ס'איז דא כ"ד איסרין אין א דינער, און און און אין א איסר איז דא אכט פרוטות. אזוי האלט תנא קמא. רבי שמעון גמליאל אומר, זאגט רש"י, רבי שמעון גמליאל איז אויך מודה אז אין יעדע דינער איז דא כ"ד איסרין, נאר רבי שמעון גמליאל זאגט אז שלשה הדרסין אין א מעה, שני הנצין פאר א הדריס, שני שמנין פאר א הנץ, ב' פרוטות לשמין, נמצא פרוטה איז אחת משישה באיסר איטלקי, ווייל לויט די חשבון קומט אויס מען זאגט דאך אז כ"ד איסרין אין א דינער, און ווען מען מאכט די חשבון רבי שמעון גמליאל זאגט רש"י קומט אויס ס'איז דא הונדערט פֿיר און פֿערציק פרוטות אין א דינער, לויט די ערשטע שיטה. איז הונדערט צוויי און נײַנציק פרוטות אין א דינער, לויט רבי שמעון גמליאל איז הונדערט פֿיר און פֿערציק פרוטות אין א דינער, קוק אין רש"י מאכט ער די חשבון, איז ממילא טאמער אין א דינער איז דא כ"ד איסרים און ס'איז אויך דא הונדערט פֿיר און פֿערציק פרוטות קומט אויס אז ס'איז אחד משישה. איז לימא די מחלוקת רב דימי מיט רבין איז די מחלוקת, דמר אמר כתנא קמא ס'איז אחד משמונה ורבין דאמר כרבי שמעון גמליאל ס'איז אחד משישה, אמר ליה ניין, בין דידי בין רבין אליבא דתנא קמא. תנא קמא און ר' שמעון גמליאל דינגען זיך טאקע אויף די שיעור משקל פון א פרוטה, ווי ווי גרויס וויפיל די פרוטה איז ווערט. ר' שמעון גמליאל זאגט ס'איז ווערט מער, ס'איז אחד משישה. זאגט די גמרא יעצט ניין, סיי רבין סיי רב דימי ביידע זיי האלטן זיך ווי די תנא קמא, אז די שיעור פון פרוטה איז די זעלבע, ס'איז דא הונדערט צוויי און נײַנציק פרוטות אין א דינער. דאס איז דאס טוישט זיך נישט די שאלה איז נאר די איסר וויפיל די איסר איז ווערט אמאל איז די איסר טייער אמאל איז עס ביליגער אמאל איז די איסר פֿיר און צוואַנציק איסרים אין א דינער און אמאל איז עס ביליגער עס איז צוויי און דרײַסיק איסורים אין א דינער. בנוגע די שאלה וויפיל די איסר איז, אויף אזוי ווייט איז איז די פרוטה ווערט, אבער כלפי די דינער, פרוטה איז אייביג די זעלבע, ס'איז הונדערט צוויי און נײַנציק פרוטות אין א דינער. זאגט די גמרא ולא קשיא, הא דאייקר איסורי הא דאוזיל איסורי, הא דאייקר איסורי ווען די איסר איז טייער, וואס קומ עשרים וארבע בזוזא איז דא פיר און צוואנציג איסרים אין א דינער, איז אויב אזוי איז די פרוטה. איז אחד משמונה באיסר, הא דזול, ווען די ווען די איסר איז ביליג, ס'איז קום תלתין ותרין בזוזא, ס'איז דא צוויי און דרײַסיק איסרים אין א זוזא, דעמאלטס קומט אויס אז די פרוטה איז אחד משישה. זאגט די גמרא ווייטער אמר שמואל, קידשה בתמרה, איינער גייט צו א פרוי איז מקדש מיט א תמרה מיט א טייטל, און ער זאגט הרי את מקודשת לי בתמרה זו, אפילו עומד כור תמרים בדינר, אפילו די שוויות פון א תמרים איז אזוי ביליג, אז מ'פארקויפט א גאנצע כור תמרים, וואס איז דרײַסיק סאה תמרים, פארקויפט מען פאר איין דינר, קומט אויס יעדע תמרה איז ווערט ממש א משהו אף על פי כן איז מקודשת פארוואס איי ס'דאך נישט ווערט קיין פרוטה חיישינן שמא שווה פרוטה במדי זאגט שמואל איך בין חושש קען זיין ס'דא א פלאץ אין מדי וואס דארטן טמרים זענען נישט אזוי מצוי אפשר דארטן איז עס ווערט א פרוטה ס'דא א גרויסע מחלוקת ראשונים ריטב"א און די רמב"ן זיי זאגן אוודאי ס'נישט קיין דאורייתא'דיגע חשש. און די גמרא אין ערכין איז מבואר אז מען וויל אפשאצן געלט שאצט מען בתר די מקום בתר די זמן אין די פלאץ ווי איך האב געגעבן די געלט אין די זמן איז דאס געווען ווערט א פרוטה צו נישט איך קוק נישט אויף אנדערע פלעצער אנדערע זמנים נאר דא דא א שאלה פון א דרבנן האט גוזר געווען טאמער אין מדי וואלט געווען תמרה ווערט א פרוטה קען זיין איינער פון מדי איז יעצט דא, ער זעהט, ער איז דא געשטאנען ביי די חופה, ער האט געזעהן ווי פלוני האט מקדש געווען בתמרה און די חכמים האבן געזאגט אז עס איז נישט קיין קידושין, וועט ער אהיים גיין קיין מדי און דארטן איז מקדש מיט א תמרה, וועט ער אויך זאגן אז עס איז נישט קיין קידושין, און דארטן איז יא א קידושין ווייל אין מדי איז דאס ווערט א פרוטה, ממילא האט מען גוזר געווען, איז שמואל איז מחדש אפילו אז איך ווייס נישט אין מדי איז עס ווערט א פרוטה, חיישינן שמא שווה פרוטה במדי. די ר"ן לערנט ניין, ס'א דאורייתא'דיגע פראבלעם, ווייל טאמער די פרוי איז מקבל די תמרה, זאגט זי לדידי שווה לי. יעצט טאמער ס'איז נישט ווערט א שווה פרוטה ביסט גערעכט, אונז האבן שוין אויסגעשמועסט פריער אז מ'קען נישט זאגן לדידי שווה לי א זאך וואס איז ווייניגער פאר א פרוטה פאר מיר איז עס ווערט א פרוטה. א זאך וואס איז ווערט א פרוטה די שאלה איז וויפיל איז עס ווערט חמש סלעים ד' סלעים קען איך זאגן לדידי שווה לי אבער פון פחות פון שווה פרוטה קען איך נישט מאכן א פרוטה דורך לדידי שווה לי. שמואל איז אבער מחדש אז טאמער ערגעץ אין די וועלט איז עס טאקע ווערט א שווה פרוטה איז דעמאלטס קען זי זאגן לדידי שווה לי. זאגט די גמרא, זאגט די גמרא ווייטער אזוי, אגב ס'דא א רמב"ם, די רמב"ם זאגט אז ווען זאג איך חיישינן שמא שווה פרוטה במדי, דאס איז דווקא טאמער מען טראגט די פרי פון דא ביז מדי, וועט זיך די פרי האלטן פריש און מען קען עס נוצן אין מדי, דעמאלטס זאגט מען אפשר איז עס א שווה פרוטה במדי, ווען איך נעם דאס צו מדי האט עס א שוויות, ממילא האט עס א שוויות, אבער טאמער ווען איך נעם עס צו מדי ווערט עס שוין פארפוילט זאג איך נישט שמא שווה פרוטה במדי, ברענגען די אחרונים א ראיה פון די רמב"ם אז ער האט געהאלטן ווי די ר"ן אז עס איז א דאורייתא'דיגע דין, ווען ס'וואלט נאר געווען א וואס ווען ס'וואלט געווען א דרבנן'דיגע דין איז אפילו איך קען עס נישט נעמען קיין מדי וואס גייט מיך אן, קען זיין איינער פון מדי איז דא, ער זעהט אז מ'איז נישט גורס די תמרה, מ'האלט אז ס'איז נישט קיין קידושין, ער וועט מיינען אז אין מדי איז עס אויך נישט קיין קידושין, איז די רמב"ם איז משמע אז ס'איז א דאורייתא בפשטות. איז זאגט די גמרא. אז שמואל האט מחדש געווען חיישינן שמא שווה פרוטה במדי, פרעגט די גמרא וויאזוי קענסטו זאגן אזא זאך והא אנן תנן אין די משנה שטייט ובית הלל אומרים פרוטה ושווה פרוטה, די משנה זאגט אונז קלאר וויפיל איז כסף קידושין, עס מוז זיין לכל הפחות א פרוטה, פארוואס? לאמיר זאגן עס איז נישט קיין פרוטה, אבער חיישינן שמא שווה פרוטה במדי, איז וואס איז דאס נוגע בכלל א שיעור פון כסף קידושין, וואס דו גיסט נאר איז קידושין, שמא שווה פרוטה במדי. זאגט די גמרא לא קשיא, הא בקידושי ודאי, הא בקידושי ספק, די משנה קומט אונז זאגן די שיעור פון פרוטה צו וויסן אז דאס איז א קידושי ודאי, ווען איינער האט געגעבן א זאך וואס איז זיכער א פרוטה, איז זי זיכער מקודשת צו אים, און טאמער עס איז פשטה ידה וקיבלה קידושין משני, איז די צווייטנס קידושין נישט קיין קידושין, זי קען וואוינען מיט די ערשטע. אין הכי נמי, טאמער עס איז פחות משווה פרוטה, זאג איך נאך אויך אז ס'איז דא א חשש אפשר איז זי מקודשת צו דעם מענטש, און ממילא ווען א צווייטער איז מקדש דארף זי האבן א גט פון ביידע. אבער ס'איז נוגע צו וויסן צו ס'איז ודאי מקודשת. זאגט די גמרא א מעשה ההוא גברא דאקדיש בזוודא דאורדי, מיט פעדערן אדער שמאטעס, א ביליגע זאך, יתיב רב שימי בר חייא קמיה דרב וקא מעיין בה, ער האט געקוקט אויף די חפץ, אי אית בה שווה פרוטה אין, דעמאלטס איז יא חל די קידושין אי לא לא

ס'איז נישט דא קיין שווה פרוטה דעמאלטס איז נאר א ספק, טאמער ס'איז א ספק דעמאלטס קיבלה קידושין מאחר דארף מען חושש זיין פאר די קידושי שני אויך. ההוא גברא דאקדיש באבנא דכוחלא, ס'איז א בלוי מארבל שטיין. יתיב רב חסדא וקא משער ליה צו זעהן אי אית ביה שווה פרוטה אין ואי לא לא. פרעגט די גמרא די זעלבע קשיא אי לית ביה שווה פרוטה לא פארוואס? ואומר שמיעל, חשיון אפשר דאס ווערט א שווה פרוטה במדי. איז דא זאגט נישט די גמרא הא בקידושי ודאי הא בקידושי ספק דא זאגט מען אן אנדערע תירוץ רב חיסדא לא סבר ליה דשמואל רב חיסדא האלט נישט פון שמואל איך קוק דא אין די מקום אין די זמן פון די קידושין איז עס געווען א שווה פרוטה יא ניין ניין וויבאלד ער זאגט אז עס איז נישט געווען קיין שווה פרוטה האט ער געפסקנט ס'איז נישט מקודשת רשי זאגט דא די מעשה איז געווען אז ס'איז געקומען נאך איינער די רשש און תוס' אויך איז מביא אז ס'איז געקומען דער ברודער ראובן איז געקומען ער האט מקדש געווען די אישה באבנא דכוחלא שמעון איז נאכדעם געגאנגען ער האט געגעבן א פרוטה פאר די אישה, און ר' חיסדא האט גע'פסק'נט די אבנא דכוחלא איז נישט ווערט געווען א פרוטה, ממילא האט ער געזאגט זי האט זיך חתונה געהאט מיט שמעון מיט די ברודער. איז אויף דעם האט די גמרא געפרעגט פארוואס האט זי חתונה געהאט מיט שמעון אפשר שווה פרוטה במדי, אויב אזוי איז חל געווארן די קידושין צו ראובן. איז דא וויל דען נישט די גמרא זאגן אז ס'נוגע ספק, ווייל די גמרא זאגט ווייטער, אמרה ליה אימיה, די מאמע פון דעם מקדש האט געזאגט פאר רב חיסדא, וואס זאגסטו אז דער ערשטער האט נישט מקדש געווען ווייל עס איז נישט געווען ווערט א שווה פרוטה, איך זאג דאך וההוא יומא ההוא יומא דקדשה הוה ביה שווה פרוטה, יענע, איך ווייס אז יענע טאג וואס ער האט געגעבן די אבנא דכוחלא איז די שוויות פון אבנא דכוחלא געווען שווה בשוק א פרוטה. היינט איז טאקע פחות משווה פרוטה, וואס גייט מיך אן היינט? בשעת ער האט מקדש געווען איז געווען ווערט א פרוטה. אויב אזוי איז נתפס די קידושין אין די ערשטע, און זי איז אסור אין די צווייטע. אמר לה האט רב חיסדא געזאגט לאו כל כמינך דאסרת לה אבתרא, דו האסט נישט קיין כח און קיין נאמנות צו אסר'ן די פרוי אויף די צווייטע מאן אויף די צווייטע ברודער. זאגט תוספות, ווען. ר' חסדא וואלט געהאלטן פון שמואל אז חיישינן שמא שווה פרוטה במדי, קומט אויס אז די מאמע קומט נישט אסר'ן אויפן צווייטע, ווייל ממה נפשך איז זי אסור אויפן צווייטע, טאמער די ערשטע'ס קידושין איז געווען א קידושין וואס איז געווען שווה פרוטה, איז עס דאך אן אשת איש פון די ערשטע איז זי אסור פאר די צווייטע, אפילו טאמער ס'איז פחות משווה פרוטה, אבער חיישינן שמא שווה פרוטה במדי, איז ווייטער אסור צו די צווייטע. ווייל אפשר איז די קידושין חל געווארן צו די ערשטע, אי וועסטו זאגן זאל די ערשטע געבן א גט, ס'וועט ווייטער נישט העלפן, ווייל דעמאלטס איז זי גרושת אחיו, איז ממילא וואס איז פשט אז די מאמע קומט דא אסר'ן אבתרא, ס'איז דאך סיי ווי סיי אסור, איז בהכרח דארף מען זאגן אז שמואל האט נישט געהאלטן פון, אז רב חיסדא האט נישט געהאלטן פון שמואל, ער האט גע'טענה'ט אז די ערשטע'ס קדושין איז נישט קיין קדושין ווייל ס'איז געווען פחות משווה פרוטה, און לא חיישינן שמא שווה פרוטה במדי. און ממילא איז דאס נאר מקודשת צו די שני, אויף דעם האט ער געזאגט פאר די מאמע, דו ווילסט זאגן אז ס'איז חל געווארן קידושין פאר די ערשטע, ווילסט אסר'ן אויף די שני, לאו כל כמינך דאסרת לה אבתרא, דו האסט נישט קיין כח צו אסר'ן אויף די צווייטע, ווייל, און איך וועל צושטעלן א ראיה, לאו היינו דיהודית דביתהו דרבי חייא, רבי חייא האט געהאט א רעביצין יהודית, דהוות לה צער לידה, זי האט געבוירן צווילינג זאגט רשי, און זי האט געהאט א שרעקליכע צער לידה, זי האט שוין ממש נישט געוואלט האבן קיין קינדער, זי האט נישט געוואלט וואוינען צוזאמען כדרך איש ואישה מיט די מאן, אמרה ליה האט זי געזאגט פאר רבי חייא, אמרה לי אם, מיין מאמע האט מיך געזאגט אז קיבל ביך אבוך קידושי כי זוטרת, אז מיין טאטע האט פאר מיר מקבל געווען קידושין פאר מיר ווען איך בין געווען א קטנה, ממילא בין איך אסור צו דיר ווייל איך בין שוין א אשת איש פון א צווייטער. אמר לה, לאו כל כמינך דאימך דאסרת ליך עילואי, איך האב דאך געוואוינט מיט דיר ביז יעצט, דיין מאמע האט נישט קיין כח צו קומען מיך אסר'ן אויף דיר. זי האט נישט קיין כח. דארף מען פארשטיין, לאו כל כמינך איז משמע, וויבאלד איך וואוין שוין מיט איר, אדער אין די צווייטע רב חסדא האט געפסקנט זי קען וואוינען מיט די צווייטע ברודער, קען די מאמע, האט נישט די מאמע קיין כח מוציא צו זיין פון די צווייטע. אן די סברה וואלט זי יא געקענט? וואס איז געשען מיט אין דבר שבערווה פחות משניים? מען דארף דאך האבן צוויי עדים. דא דא איין מענטש, אפילו איין מענטש אויך נישט, ס'איז דאך א פרוי, ס'איז נישט קיין עדות. וואס דארף מען האבן א ראיה פון יהודית דביתהו דרבי חייא ס'איז א פשוטע הלכה, דבר דבר מממון, אז אין דבר שבערווה פחות משניים. זאגט רבי אלחנן א חידוש נפלא, ווען זאג איך אין דבר שבערווה פחות משניים? איך האב דא א פנויה, און ס'קומט אן עד אחד און זאגט אז די פנויה האט חתונה געהאט, זי איז געווארן אן אשת איש, דו ווילסט מאכן דא אן אשת איש? דבר שבערווה דארף מען האבן צוויי עדים. אבער דא איז נישט די שאלה צו זי איז אן אשת איש, דא איז זי ממה נפשך אן אשת איש. טאמער די אבנא דכוחלא איז געווען ווערט א שווה פרוטה, איז זי מקודשת לראשון. טאמער עס איז געווען פחות משווה פרוטה, איז זי מקודשת לשני וואס ער האט יא געגעבען א פרוטה, איז ממה נפשך איז זי אן אשת איש. אונז דארף מען נאר די הגדת עדות מברר צו זיין צו וועמען זי באלאנגט, זי איז א פרוי פאר וועלכע מאן. דאס הייסט נישט קיין דבר שבערווה וואס זאל דארפן האבן צוויי עדים. ממילא האט ער געזאגט, איך גלייב דיך נישט ווייל לאו כל כמינך איז אז דו אסר'סט איר אויפן צווייטן וואס איז שוין געווען מותר צו אים. אמרי ליה רבנן לרב חסדא, איך פארשטיי נישט, וויאזוי קענסטו זאגן זי איז מותר פאר די צווייטע, אין הכי נמי לא חיישינן שמא שווה פרוטה במדי, אין הכי נמי איך גלייב נישט די מאמע אז באותו יום היה שווה פרוטה, אבער למעשה האבן זיי אן אנדערע פראבלעם, אמאי, הא אמרי, זאגט תוס' ס'דא א קול אין די גאס אז איכא סהדי באידית דידעי דבההוא יומא הוה ביה שווה פרוטה, ס'דא א קול וואס גייט ארום אז יענע טאג פון די קידושין זענען געווען צוויי עדים בשעת קידושין און זיי ווייסן עדות צו זאגן אז ס'איז געווען ווערט א שווה פרוטה און די צוויי עדים זענען נישט דא זענען אין א צווייטע שטאט זענען אין די שטאט פון אידית, פארוואס ביסטו נישט חושש פאר די קול? טאמער די צוויי עדים קומען און זענען מעיד אז ס'איז געווען א שווה פרוטה באותו יום, ביסטו מסכים אז זי איז מקודשת לראשון, און ס'איז דא א קול אז ס'איז דא אזעלכע עדים, פארוואס ביסטו נישט חושש? האט ער געענטפערט רב חסדא, השתא מיהא ליתנהו קמן, ווען זיי קומען און זענען מעיד, שוין, מה טוב ומה נעים, זיי זענען דאך אבער נישט דא, דארף איך נישט חושש זיין פאר די קול אז ס'איז דא אזעלכע עדים. א ראיה לאו היינו דרבי חנינא, דאמר רבי חנינא עידיה בצד אסתן ותיאסר, די גמרא זאגט דארטן אין כתובות, בנתיה דשמואל שמואל'ס טעכטער זענען געפאנגען געווארן, די הלכה איז אז א שבויה איז אסור פאר א כהן, מען האט חשש אז זי האט מזנה געווען מיט די מיט דער וואס האט איר געפאנגען, אפילו עס איז געווען באונס, א כהן איז אסור באנוסה, אבער טאמער די פרוי קומט און זאגט, שבויה אני וטהורה אני, זי האט מגלה געווען אז זי איז געווען א שבויה, אבער זי זאגט צוזאמען מיט דעם איך בין טהור, איז דא א פה שאסר פה שהתיר, טאמער עס איז דא עדים, וואס זענען מעיד אז זי איז געווען א שבויה, קומט אויס נישט דא קיין פה שאסר, ווייל סיי ווי סיי ווייסט מען פון די עדים אז זי איז געווען א שבויה, אויב אזוי איז זי נישט באגלייבט צו זאגען טהורה אני. איז די בנתיה דשמואל זענען געקומען זיי האבן געזאגט שבויה שבויה שבוים היינו וטהורים אנו, האט ר' חנינא געפסקנט זענען מותר, און האט געהייסען רב שמן בר אבא וואס ער איז געווען א כהן ער זאל חתונה האבן מיט איינע פון די צוויי מיידלעך, האט ער געטענהט ווי אזוי קען ער חתונה האבן ס'איז דא א קול אז ערגעץ וואו אין צפון איז דא עדים וואס זיי ווייסן צו זאגן אז זיי זענען געווען שבויה, אויב אזוי איז דא עדים איז נישט דא קיין פה שאסר. אויף דעם האט רבי חנינא געזאגט עידיה בצד אסתן ותיאסר, ווייל דו זאגסט מיר ס'איז א קול אז ס'איז דא עדים אין די רוח צפונית און זיי קומען נישט מעיד זיין, וועגן דעם זאל מען אסר'ן, איז די זעלבע זאך דא טענה'ט רב חיסדא ווייל ס'איז דא א קול אז ערגעץ וואו אין אידית איז דא עדים וואס ווייסן ס'איז געווען באותו יום שוה פרוטה זאל איך אסר'ן? זאגט די גמרא אביי ורבא לא סבירא להו הא דרב חיסדא, אביי ורבא האבן געטענה'ט טאקע אז מען דארף חושש זיין אז די קדושין פון די ערשטע איז א קדושין, מען דארף חושש זיין פאר די קול, און ממילא די צווייטע טאר נישט וואוינען מיט איר. איי, מען זעט פון רבי חנינא, ער האט דאך געזאגט מען דארף נישט חושש זיין פאר די קול, ברענג מיר נישט קיין ראיה פון דארטן, אם הקילו בשבויה דמנוולה נפשה גבי שבאי ניקל באשת איש, דארטן איז דא א באזונדערע סברא מען זאל נישט גלייבן די קול, מען זאל נישט חושש זיין פאר די קול, ווייל סיי ווי סיי ווען א מענטש איז א שבויה איז דא א שטארקע סברא אז ער האט נישט מזנה געווען, ווייל נארמאל די דרך פון א שבויה איז אז מען איז זיך מנוול כדי מען זאל נישט נושא חן זיין בעיני פון די שבויה, פון די שבאי, כדי ער זאל נישט מזנה זיין. איז ממילא איז נישט דא אזא גרויסע חשש אז ס'איז געווען דארטן זנות, איז דארטן קען מען מיקל זיין אבער סתם ביי אשת איש האט מען נישט קיין רעכט צו מיקל זיין טאמער ס'איז דא אזא קול דארף מען חושש זיין. זאגט די גמרא למעשה די ביי די ביי די עובדה ביי רב חיסדא האט זי חתונה געהאט מיט די צווייטע און זי האט געהאט קינדער איז די ספק געווען זאגט די גמרא

איז עס געווען שוה פרוטה במדי ממילא איז זי געווען מקודשת צו די ערשטע, ניין מען האלט נישט פון שמואל, אבער זיי האבן געהאלטן ס'איז נאך אלץ דא א חשש, אלא משום דסבירא כאביי ורבא, וויבאלד ס'איז געווען א קול וואס האט געזאגט אז ס'איז געווען דארטן צוויי עדים, אנטשולדיגטס, וויבאלד ס'איז געווען א קול אז ס'איז דא צוויי עדים אין אידית וואס ווייסן אז ס'איז געווען א שוה פרוטה באותו יום, וואלסטו געדארפט חושש זיין פאר די קול, מען קען נישט צושטעלן צו די מעשה פון בנתיה דשמואל, אזוי ווי די אביי ורבא זענען מחולק, ממילא האט מען געדארפט חושש זיין פאר די קול און אננעמען אז קען זיין ס'איז מקודשת לראשון, וועגן דעם האבן זיי נישט חתונה געהאט מיט די קינדער אלץ חשש ממזרות. זאגט די גמרא נאך א מעשה, ההוא גברא דאקדיש בשוטיתא דאסא בשוקא, ס'איז געווען א מענטש וואס האט מקדש געווען א פרוי אינמיטן שוק, אינמיטן מארק, און ער האט געגעבן א בד פון א הדס, וואס אין יענע צייטן איז געווען ווערט גאר ביליג. שלח רב אחא בר הונא קמיה דרב יוסף כהאי גוונא מאי, וואס איז די הלכה? שלח ליה. קודם כל נגדיה כרב, גיבן מכות מרדות ווי רב, ואצטריך גיטא כשמואל, און גיבן א גט, טאמער זי וויל חתונה האבן מיט א צווייטע, מאך זיכער זי באקומט א גט, אזוי ווי שמואל. הגם בדא דאסא דאך א ביליגע זאך, אבער חיישינן שמא שווה פרוטה במדי, אויב אזוי איז עס קידושין. זאגט די ריטב"א אז איינס איז תלוי אין די צווייטע, טאמער חיישינן שמא שווה פרוטה במדי כשמואל, אויב אזוי קומט אויס אז עס איז געווען קידושין, האט ער דאך מקדש געווען בשוק, און דרב מנגיד על דמקדש בשוק, רב פלעגט געבן מכות מרדות, פאר איינעם וואס האט מקדש געווען אין די מארק, ס'א דבר פרוץ מאוד, פאר דעם האט ער געגעבן מלקות, איז מילא אויב ס'איז א חשש קידושין, דעמאלטס האסטו עובר געווען אויף רב, אבער טאמער לא חיישינן לשמואל, קומט אויס ס'איז נישט געווען קיין שווה פרוטה ס'איז נישט געווען קיין קידושין איז נישט געווען קיין איז נישט געווען קיין מקדש בשוקא. אנדערע ראשונים די רשב"א לערנט ניין, איינס איז נישט תלוי אין די צווייטע, אפילו איך וויל זאגן אז מ'איז נישט חושש פאר שמואל און ס'איז נישט קיין שווה פרוטה, סוף כל סוף דו האסט געמאכט א מעשה קידושין בשוק, אין הכי נמי, די חלות איז נישט געווען קיין חלות ווייל ס'איז געווען פחות משווה פרוטה, אבער ביסט געגאנגען קעגן די רצון פון חכמים ממילא קומט דאך נאך אלץ מכות מרדות. פירט אויס די גמרא א גאנצע ליסטע פון זאכן וואס רב פלעגט געבן מכות מרדות, על דמקדש בשוקא, על דמקדש בביאה, הגם אין די משנה שטייט אישה נקנית בכסף ושטר בביאה, האט ער מתקן געווען מ'טאר נישט מקדש זיין בביאה ס'איז א פריצות, תוס' זאגט ווייל מ'דארף האבן עדי ביאה, אדער על כל פנים עדי יחוד, און דאס איז א דבר מגונה, ממילא איז מנגיד. ער האט אויך געגעבן מכות מרדות על דמקדש בלא שידוכי. פאר מ'איז מקדש דארף זיין א שידוך ערשט, מ'דארף אפשמועסן א שידוך, מ'קען נישט סתם אריבערקומען צו א מענטש פתאום און זאגן הרי את מקודשת לי, ס'איז א ענין פון, ס'איז א ענין פון פריצות. נאך א זאך פלעגט ער שלאגן על דמבטל גיטא, רש"י לערנט איינער האט געשיקט א שליח מיט א גט, און נאכדעם לויפט ער נאך די שליח און ער זאגט גט שנתתי לך בטל, מען האט מורא די שליח וועט ווייטער געבן די גט, קיינער וועט נישט וויסן אז ער האט עס מבטל געווען, זי וועט חתונה האבן און ס'וועט זיין ממזרים. תוס' טענה'ט, מהיכי תיתי טאמער ער האט מבטל געווען די גט בפני השליח, זאל ער חושש זיין די שליח וועט גיין נאכדעם געבן די גט, אטו ברשיעי עסקינן. תוס' לערנט ס'גייט לויט די הוה אמינא דארט און די גמרא זאגט אז מעיקרא האט מען געקענט מבטל זיין א גט לפני בית דין, איז דאס איז די פראבלעם טאמער איינער האט מבטל געווען לפני בית דין, די פרוי וועט נישט וויסן דערפון זי וועט באקומען די גט און זי וועט חתונה האבן, מילא האט רב געגעבן מכות פאר איינער וואס איז מבטל א גט. ער האט אויך געגעבן מכות על דמסר מודעא אגיטא, זאגט רש"י איינער וואס מ'האט געגעבן וואס מ'האט געצווינגען צו געבן א גט, די גמרא סוף גיטין רעדט אויס ס'איז פארהאן פארשידענע מענטשן וואס בית דין איז כופה ליתן גט, און ס'הייסט רצון ווייל באמת בפנימיות איז רוצה אני ווי די רמב ם זאגט אז טאמער איינער איז מוסר מודעה ער זאגט בקול ער מאכט א מודעה אז איך בין געצווינגען געווארן צו געבן די גט איך האלט נישט דערביי עס איז נישט קיין גט הגם צום סוף פאר די נתינת הגט בית דין צווינגט אים מבטל צו זיין אלע זיינע מודעות אבער ס'קען זיין ס'דא מענטשן וואס האבן געהערט די מודעה זיי האבן נישט געהערט די ביטול און זיי ווילן זאגן אז ס'איז נישט קיין גט און מ'זאל מוציא לעז זיין ממילא האט מען געגעבן מכות פאר איינער וואס איז מוסר מודעה אויף א גט דאס הייסט ער האט געזאגט אז די גט איז א געצווינגענע גט. נאך א זאך, על דמצער שליחא דרבנן, טאמער בית דין שיקט א שליח מזמין זיין א מענטש צו דין תורה, און די מוזמן שלאגט די שליח, אדער אנדערע ראשונים זאגן ער איז מבזה די שליח, אויף דעם קומט אויך מכות מרדות. ועל דחלה שמתא עילויה תלתין יומי, טאמער איינער איז געווען בנידוי און תוך ל' יום איז ער נישט געקומען בעטן מ'זאל מתיר זיין די נידוי, קומט אים מכות מרדות. על חתנא דדייר בי חמוה א איידעם וואס וואוינט אין זעלבע שטוב ווי די שוויגער איז א פראבלעם, זאגט רש י שמא יכשל בה, ווייל סתם חמות אוהבת את חתנה, אזוי די גמרא זאגט אין פסחים הוי זהיר באשתך מחתנה הראשון, איז משמע אז די אנדערע איידעמעס נישט, אבער דער רש בם זאגט דארטן אלע איידעמעס איז דא אהבה, נאר די ערשטע איז דא מער אהבה. על כל פנים א איידעם טאר נישט וואוינען אין די זעלבע הויז פון די שוויגער, איז די גמרא מדייק, ס'איז משמע דדייר איז א פראבלעם, טאמער ער וואוינט דארטן, דדייר אין, חליף לא, טאמער ער גייט נאר אריבער, ער קומט דארטן אויף א באזוך איז עס בסדר. פרעגט די גמרא וואס הייסט, והא ההוא חתנא דחליף אבבא דבי חמוה, ונגדיה רב ששת, רב ששת האט געגעבן מכות מרדות פאר איינעם וואס איז געקומען פאר א באזוך, דחליף, זאגט די גמרא, יא, ההוא מידם הוות דיימא חמתיה מיניה דארט איז געווען א אויסטערלישע ציור, ווי ס'איז געווען א פריצות, שוין געווען א רינון אז ס'איז דא עפעס טוט זיך צווישן די שוויגער מיט די איידעם, איז דארטן האט ער געגעבן קלעפ אפילו ס'איז נאר געווען א באזוך. נהרדעי אמרי אז די אלע זאכן וואס מ'האט געזאגט פריער אז רב האט געגעבן מכות איז נישט אמת, בכולהו לא מנגיד רב. נאר איין זאך האט ער געגעבן מכות, אלא על דמקדש בביאה בלא שידוכי, טאמער איינער האט מקדש געווען בביאה און ס'איז געווען אן א שידוך אויף דעם איז געווען א גרויסע פריצות, ואיכא דאמרי אפילו בשידוכי, טאמער איינער האט מקדש געווען בביאה אויף דעם אליין האט ער געגעבן מכות מרדות אפילו ס'איז געווען מיט א שידוך, דאס איז די איינציגע זאך משום פריצותא. תוס' זאגט אויף דעם זענען די מענטשן סומך וואס זיי וואוינען צוזאמען אין די זעלבע שטוב ווי א שווער און שוויגער ווייל מען גייט ווי נהרדעי אז רב האט קיינמאל נישט געגעבן קיין מכות פאר דעם זאגט תוס' נאכדעם אפילו מען האלט יא ווי די ערשטע דיעה אז רב מנגיד אדדייר בי חמתיה אבער היינט דאס וואס מענטשן זענען מיקל די פשט ווייל מען וואוינט ביי די שווער און שוויגער בחינם מען צאלט נישט קיין דמי שכירות, איז דא א טובת הנאה, איז דא א הוכחה אז זיי וואוינען דארטן נאר וועגן די טובת הנאה און נישט וועגן זנות, יעצט לכאורה טאמער ס'איז דא א אמת'ע חשש מכשול אז ס'איז דא אהבה און קירבה ביניהם, איז ווייטער דא א חשש, און תוס' וואלט משמע געווען לכאורה אז ס'איז נישט דא קיין אמת'ע חשש, ס'איז דא א חשש פון לעז, מענטשן וועלן מרנן זיין, וויבאלד די דרך איז ס'איז דא אהבה צווישן א שוויגער און אן איידעם, וועלן מענטשן זאגן אה פארוואס וואוינט ער דארט ווייל זיי זענען מזנה, מ'וועט מוציא לעז זיין, טאמער ס'דא נאך א סיבה תולה צו זיין פארוואס ער וואוינט דארטן, ווייל ער באקומט ער דארף נישט צאלן קיין דמי שכירות, טוט מען נישט זאגן אז ס'איז מחמת זנות. זאגט די גמרא נאך א מעשה. ההוא גברא דקדיש בציפתא דאסא, א מענטש האט מקדש געווען א פרוי מיט א מחצלת, אזא מאטראץ פון הדסים,

נאכדעם האט ער מעורר געווען אז ס'איז נישט קיין שווה פרוטה, זאגט ער דו ווייסט וואס זיי מקודשת מיט די פיר זוז, אז זי האט עס שוין גענומען פארדעם, וואס הייסט שקלתה? זאגט רש"י כלומר נקטה לה, זי האט עס אנגעהאלטן ולא השליכתה, זי האט עס נישט אוועק געווארפן יעצט האט ער געזאגט זיי מקודש מיט די פיר זוז, זי האט עס ווייטער געהאלטן ואישתיקא און זי איז געבליבן שטיל. איז לכאורה דא א הסכמה. אמר רבא, די שתיקה מיינט גארנישט, הוה שתיקותא דלאחר מתן מעות, וכל שתיקותא דלאחר מתן מעות לאו כלום היא. ווען איז א שתיקה אז לכתחילה ווען זי האט עס מקבל געווען און זי איז שותק דעמאלטס איז שתיקה כהודאה, יעדע מאל א פרוי שטייט אונטער די חופה, די מאן זאגט הרי את מקדשת לי בטבעת זו, די פרוי ענטפערט נישט יא, איז מהיכי תיתי אז זי איז מסכים תירץ איז וויבאלד זי נעמט די רינגל זי איז שותק איז דא שתיקה כהודאה זאגט רבא בשעת מתן מעות ווען איך גיב דיך געלט לשם קידושין און זי נעמט עס און זי איז שותק דאס איז א שתיקה וואס ווייזט הסכמה אבער דא ווען זי האט עס גענומען לכתחילה איז דאס געווען נישט לשם די ד' זוזים, דאס איז געווען לשם די מחצלת, און דעמאלטס די שתיקה העלפט נישט כהודאה, ווייל די יענע מחצלת איז דאך נישט געווען ווערט קיין שווה פרוטה, איז נישט דא קיין שתיקה כהודאה אויף פחות משווה פרוטה. אונז זעמיר יעצט דן אויף די נייע קידושין, אויף די קידושין וואס ער וויל מקדש זיין מיט די ד' זוז, מיט דעם איז נישט געווען קיין נייע קבלה, איז ווי איז דא די שתיקה, ס'איז א שתיקה וואס זי האט עס נישט אוועקגעווארפען, דאס איז נישט קיין שתיקה, והא ראיה, זאגט די גמרא אמר רבא מנא אמינא לה, פון ווי ווייס איך דאס? דתניא, שטייט א ברייתא, אמר לה, איינער זאגט פאר א פרוי, כנסי סלע זו בפיקדון, איך גיב דיך דא א סלע פאר פיקדון, זאלסט זיין א שומר. וחזר ואמר לה, נאכדעם זאגט ער, די ווייסט וואס, התקדשי לי בו, איך וויל דיך מקדש זיין מיט די סלע. איז טאמער ס'איז בשעת מתן מעות, ער האט עס געזאגט בשעת ער האט עס איר געגעבן, פאר זי האט עס מקבל געווען האט ער שוין חוזר געווען און געזאגט, איך גיב עס לשם קידושין, און זי נעמט עס אן, מקודשת, ווייל ס'איז דא הסכמה פון די שתיקה. טאמער לאחר מתן מעות, ער האט עס איר געגעבן בתורת פקדון, נאך זי האט עס גענוצט, נאך זי האט עס גענומען, יעצט זאגט ער התקדשי לי בזה, איז דעמאלטס ווענדט זיך, רצתה, טאמער זי וויל, מקודשת, לא רצתה זי וויל נישט, אינה מקודשת. מאי רצתה ומאי לא רצתה, אילימא רצתה מיינט דאמרה אין זי זאגט יא איך בין מסכים דערצו, לא רצתה דאמרה לא זי זאגט איך בין נישט מסכים דערצו, קומט אויס דווקא וויבאלד ער האט עס געגעבן לאחר וויבאלד ס'איז א שטיקל לאחר מתן מעות, וועגן דעם איז עס תלוי אין רצה לא רצה, אבער טאמער ער האט עס איר געגעבן נאך ער האט טאמער ער האט איר עס געגעבן נאך ער האט געזאגט התקדשי לי, דעמאלטס, אפילו לא רצתה, מכלל דרישא כי אמרה לא נמי הווה קידושין, ווייל דו זאגסט מיך יעצט אז לא רצתה מיינט דאמרה לא, דווקא אין די סיפא איז דאס תלוי רצתה לא רצתה, ס'איז תלוי אין אמרה אין אמרה לא, אין די רישא איז דאס נישט תלוי, אפילו אמרה לא הווה קידושין, אמאי והא קאמרה לא, וואס גייט מיר אן אז ער האט איר געזאגט נעם עס פאר קידושין און זי האט עס אנגענומען, טאמער לא רצתה איז זי האט געזאגט בפירוש לא, זאגט זי דאך לא מיט אן אלף, איך וויל דאס נישט, וויאזוי קען עס זיין קיין קידושין בעל כרחך, אלא לאו רצתה מיינט דאמרה אין, לא רצתה מיינט דאישתיקה משתקא זי איז געבליבען שטיל, שמע מינה שתיקה לאחר מתן מעות ולא כלום, איז די ראיה אזוי, ווען ער זאגט איר קודם כנסי סלע זו לשם קידושין אין זי נעמט עס אן, אפילו זי האט נישט געזאגט יא, זי האט שותק געווען, דאס איז גענוג, ווייל וויבאלד זי האט עס אנגענומען, און זי ווייסט אז ער גיט עס איר לשם קידושין און זי האט שותק געווען, איז דא א הסכמה. אבער טאמער ער האט איר געזאגט איך גיב עס לשם פיקדון, נאך זי האט עס גענומען יעצט זאגט ער איך וויל דיך מקדש זיין דערמיט, און זי איז שותק, איז דאס נישט קיין קידושין. פארוואס? ווייל דאס איז שתיקה לאחר מתן מעות, ווייל דאס וואס זי האט שותק געווען, פארוואס האט זי נישט צוגעשריגן, ער זאגט איך וויל דיך מקדש זיין, פארוואס שרייט זי נישט ניין? זאגט רש"י דהאי דשתקה משום דלא איכפת לה היא. איך דארף זיך עפעס, איך דארף זיך צושטעלן צו וואס דו זאגסט, איך האב עס נישט אנגענומען פון דיר לצורך קידושין, דו זאגסט מיר אויף א זאך וואס איך האלט, איך וויל דיך מקדש זיין, איך דארף דיך נישט, איך דארף נישט משים לב זיין צו וואס דו זאגסט, איז די שתיקה בכלל נישט קיין ראיה. זאגט די גמרא, קשו בה בפום נהרא משמיה דרב הונא בריה דרב יהושע אין די שטאט פום נהרא האט מען איבערגעזאגט א קשיא פון רב הונא בריה דרב יהושע ער פארשטייט נישט די צוגלייך וואס רבא איז מדמה צו פקדון, מי דמי. התם ער האט געזאגט כנסי פקדון זה בתורת פקדון יהבינהו ניהלה, ווען ער האט עס איר געגעבן און זי האט עס אנגענומען האט זי עס מקבל געווען אלץ א פקדון אז זי איז א שומר פקדון, איז יעצט אז ער זאגט איר איך וויל דיך מקדש זיין מיט דעם און זי איז נישט אינטערסירט איז זי דארף נישט שרייען ווייל זי האט קיינמאל נישט אנגענומען לצורך קידושין, איי פארוואס גיבט זי עס נישט צוריק טאמער זי איז נישט אינטערסירט גיב עס צוריק. זאגט די גמרא התם בתורת פקדון יהבינהו ניהלה, סברה אי שדינא להו ומיתברי, דער רש"ש איז גורס ומיתבדי, איך האב מורא טאמער איך וועל עס ווארפן און ס'וועט פארלוירן גיין, מחייבנא בהו, איך בין דאך א שומר, ממילא אלץ א שומר קען איך נישט מועל זיין דא אין די שמירה, איז וועגן דעם ווארף איך עס נישט צוריק, אבער נישט ווייל איך בין מסכים. סאו איך ווארף עס נישט צוריק ווייל איך האב מורא איך וועל זיין חייב אויף די שאדן ווייל איך בין א שומר, איך בין נישט מוחה ווייל לא אכפת לי וואס ער זאגט, איז וועגן דעם דארט איז נישט קיין קידושין, אבער דא ביי די ביי די מחצלת הכא בתורת קידושין יהבינהו ניהלה, ווען זי האט עס באקומען האט ער עס געגעבן בתורת קידושין נישט בתורת שומר, איז אויב אזוי פארוואס האט זי געשוויגען אויף דעם? אם איתא דלא ניחא לה, טאמער איז זי נישט מסכים געווען צו וואס ער זאגט אז איך וויל דו זאלסט עס האבען אלס קידושין, לישדינהו, פארוואס ווארפט זי עס נישט צוריק? אפילו ס'ווערט פארלוירען ס'איז נישט איהר פראבלעם, זי איז נישט קיין שומר. ממילא וואלט זי עס געדארפט צוריק ווארפען, טאמער זי האט עס נישט צוריק געווארפען איז א ראיה שתיקה כהודאה. אזוי האט ער געפרעגט. זאגט די גמרא, פריך רב אחאי איך הער נישט די קשיא. אטו כולהו נשי דינא גמירי, יעדע פרוי איז א למדן און זי ווייסט אז וויבאלד איך האב עס נישט מקבל געווען בתור שומר בין איך נישט מחויב ווען ס'גייט ווערט פארלוירן, אפשר הכא נמי סברה, איך בין נישט אינטערעסירט אין די קידושין, איי פארוואס ווארף איך עס נישט צוריק, ווייל אי שדינא להו ומיתברי מיחייבנא באחריותייהו, זי האט מורא זי איז יא מחויב אין אחריות, איי אליבא דאמת איז דאך נישט קיין שומר, יא אבער זי ווייסט נישט. איז אויב אזוי פון דעם וואס זי האט נישט צוריקגעווארפן איז נישט קיין ראיה, און נישט דא קיין הודאה און נישט דא קיין קידושין, איז וואס איז למעשה די הלכה? שלחה רב אחא בר רב לקמיה דרבינא, כהאי גוונא מאי? שלח ליה, האט רבינא צוריקגעשיקט, אנן לא שמיע לן הא דרב הונא בריה דרב יהושע דאס וואס דו זאגסט אונז די מימרא פון רב הונא בריה דרב יהושע וואס איז מחלק פון התם בתורת פיקדון און הכא בתורת קידושין, אונז האבן נישט געהערט פון רב הונא בריה דרב יהושע די חילוק, אונז האבן עס נישט געהערט נישט פון אים, אונז האבן עס נישט געהערט פון איינער זאל איבערזאגן בשמו, עטס האט עס יא געהערט, נו! אתון דשמיע לכו חושו לה, ס'איז דאך געווען א גברא רבא, עטס האטס עס געהערט דארפטס עס חושש זיין, און ממילא דארפסטו מחמיר זיין אז זי דארף האבן א גט, ווייל דארטן וואלט זי עס געדארפט צוריקווארפן, וויבאלד זי האט עס נישט צוריקגעווארפן איז א ראיה זי איז מסכים, ממילא זאל דארפן האבן א גט.